בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף יג, הייבמיר אן דף יג עמוד א', אויבן ביי די משנה, איז אזוי, אין די פריערדיגע משנה האט מען געזען, די משנה האט גערעדט פון איינער וואס האט חתונה מיט א פרוי ער האט געמיינט זי איז א בתולה, און ער זעט זי איז נישט קיין בתולה, און די פרוי זאגט משארסתני נאנסתי, אז איך בין טאקע נישט קיין בתולה ווייל איינער האט מיך מאנס געווען נאכדעם וואס דו האסט מיך מקדש געווען, און די מאן טענה'ט צוריק מיט א טענת שמא, איך ווייס נישט ווען ס'איז געשען, האט מען געזען א מחלוקת רבן גמליאל מיט רב שיע, גיימער דא זען אין די משנה אן ענדליכע מחלוקת. זאגט די משנה, היא אומרת מוכת עץ אני, פשט, די מאן האט געזען אז די פרוי איז נישט קיין בתולה, ער האט געמיינט זי איז א בתולה ער זעט זי נישט קיין בתולה, טענה'ט די פרוי, אין הכי נמי, איך בין טאקע נישט קיין בתולה אבער איך בין א מוכת עץ, והוא אומר, און די מאן זאגט, איך ווייס נישט, לא כי אלא דרוסת איש את, וואס ווייס איך, די מאן איז א שמא דא אויך, און ער זאגט איך ווייס נישט צו ביסט טאקע א מוכת עץ אדער אפשר האסטו געוואוינט מיט א צווייטן, איז ווייטער די זעלבע מחלוקת פון די פריערדיגע משנה, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת, רבן גמליאל און רבי אליעזר זאגן אז זי איז באגלייבט, פארוואס, ווייל אזוי ווי מען האט מסביר געווען אין די פריערדיגע משנה, סיי זי איז א ברי און סיי זי האט א מיגו מיט א חזקה, און ממילא ברי מיט א מיגו און א חזקה העלפט קעגן שמא, און ר' שי' אומר, ר' שי' קריגט זיך, ר' שי' זאגט לא מפיה אנו חיים, אלא הרי זה בחזקת דרוסת איש, עד שתביא ראיה לדבריה, טאמער זי קען נישט ברענגען א ראיה אז זי איז א מוכת עץ, גלייבט מען איר נישט זי קען נישט ארויסנעמען געלט פון איר מאן. זאגט די הייליגע גמרא. טענתייהו במאי, פשט וואס וויל די פרוי דא, וואס וויל די מאן דא, איז איידער מיר גייען דא ווייטער, עמער נאכאמאל דערמאנען צוויי מחלוקת'ן וואס אונז האבן שוין געזעהן, איין מחלוקת האמיר געזעהן לגבי א מוכת עץ, וואס קריגט א מוכת עץ, לויט ר' מאיר האמיר געזעהן ר' מאיר זאגט א מוכת עץ קריגט מאתים, און די חכמים קריגן זיך און זאגן א מוכת עץ קריגט נאר א מנה, שפעטער האמיר געזעהן נאך א מחלוקת אמוראים, כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה, ס'טייטש וואס געשעהנט ווען א פרוי האט חתונה מיט א מאן, די מאן רעדט זיך איין זי איז א בתולה, ער ווערט שפעטער געוואויר זי איז א בעולה, וויפיל דארף ער איר באצאלן? האט מען געזען איין מאן דאמר האט געזאגט ער דארף איר געבן א מנה, און די אנדערע מאן דאמר האט געזאגט ער דארף איר גארנישט געבן. יעצט אזוי, די פרוי ביי אונזער משנה, וואס וויל זי? וואס שרייט זי? זי שרייט זי איז א מוכת העץ. די מאן ענטפערט צוריק, וואס עפעס? איך ווייס דו ביסט א מוכת העץ, מצידי איך האלט ביסט א בעולה. איז ממילא דארף מען פארשטיין וואס וויל די פרוי און וואס וויל די מאן, ברענגט די גמרא א מחלוקת. רבי יוחנן אמר, במאתים ומנה. רבי יוחנן זאגט, זיי קריגן זיך, זיי טענה'ן זיך דא, אויף מאתים און אויף מנה. פשט, די פרוי וואס זאגט זי איז א מוכת עץ, זי וויל מאתים. די מאן וואס זאגט וואס עפעס, ביסט א דרוסת איש, ביסט א בעולה, וויל נאר צאלן א מנה. רבי אלעזר אמר, רבי אלעזר זאגט ניין, במנה ולא כלום. פשט, די פרוי וואס זאגט איז א מוכת העץ. בעט נאר א מנה, און דער מאן וואס זאגט וואס עפעס, ביסט א בעולה, וויל איר גארנישט געבן, און די גמרא איז מסביר די מחלוקת דא, ר' יוחנן אמר במאתים ומנה, סבר לה כר' מאיר דאמר בין הכיר בה ובין לא הכיר בה מאתים, ר' יוחנן זעצט איין אונזער משנה כשיטת ר' מאיר, און ווי רש"י זאגט אוודאי ר' יוחנן האלט נישט ווי ר' מאיר, ר' מאיר איז א שיטת יחיד, אבער אונזער משנה זעצט ער איין כשיטת ר' מאיר, וואס ר' מאיר האט געזאגט, אז סיי טאמער די מאן האט געוויסט זי איז א מוכת עץ סיי טאמער ער האט נישט געוויסט אלע מאל קריגט א מוכת עץ מאתים און ממילא זאגט ר' יוחנן אז די פרוי וואס שרייט זי איז א מוכת עץ פאדערט מאתים שפעטער די מאן ענטפערט צוריק וואס עפעס כ'וועל דיר נאר געבן א מנה ביסט נישט קיין מוכת עץ ור' אלעזר אומר ר' אלעזר זאגט במנה ולא כלום פארוואס ווייל סבר לה כרבנן ער זעצט איין אונזער משנה כשיטת חכמים וואס חכמים זאגן אז א מוכת עץ קריגט נאר א מנה דאמרי בין הכיר בה בין לא הכיר בה מנה און דערפאר זעצט טאקע איין ר' אלעזר אז די פרוי וואס זאגט אז זי איז א מוכת עץ בעט א מנה און די מאן וויל איר גארנישט געבן פרעגט די גמרא, בשלמא ר' אלעזר לא קאמר כר' יוחנן, דקמוקי לה כרבנן, פשט דאס אז ר' אלעזר זאגט נישט ווי ר' יוחנן איז פשוט, פארוואס? ווייל ר' יוחנן זעצט איין אונזער משנה כשיטת ר' מאיר, און די הלכה איז ווי די חכמים, איז וואס עפעס זאל מען איינזעצן אונזער משנה ווי ר' מאיר, אלא ר' יוחנן מאי טעמא לא אמר כר' אלעזר, אבער וואס ברענט ר' יוחנן איינצוזעצן טאקע אונזער משנה כשיטת ר' מאיר? פארוואס זאגט נישט רבי יוחנן ווי רבי אלעזר אז די משנה גייט כשיטת חכמים און ווען די פרוי זאגט אז זי איז א מוכת עץ בעט זי נאר א מנה? ענטפערט די גמרא ווייל קסבר רבי יוחנן האלט אז כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה פשט רבי יוחנן האלט אז ווען איינער האט חתונה מיט א פרוי ער מיינט זי איז א בתולה און ער ווערט געוואויר זי איז א בעולה דארף ער איר צאלן א מנה און ממילא קען ער נישט איינזעצן אונזער משנה כשיטת חכמים ווייל הכא הוא קאמר מנה והיא קאמרה מנה, מאי איכא בין טענה דידיה לטענה דידה? פשט אויב ר' יוחנן וועט איינזעצן אונזער משנה ווי די חכמים, איז וואס טענה'ן זיך דא די מאן און די פרוי? די פרוי זאגט, איך בין א מוכת עץ, לויט די חכמים, קריגט זי א מנה. די מאן ענטפערט צוריק, ניין ביסט א בעולה. שוין, ר' יוחנן האלט אז כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה קריגט אויך א מנה. פשט ביידע זענען מסכים אז זי קריגט א מנה. איז פארדעם האט ר' יוחנן נישט געקענט זאגן אז די משנה גייט כשיטת חכמים. מוז מען זאגן זאגט ר' יוחנן די משנה גייט כשיטת ר' מאיר, אז די פרוי בעט מאתים,

לאפוקי מדרבי חייא בר אבין אמר רב ששת, איין משנה קומט אונז לאזן הערן דלא כרמי בר חמא, און איין משנה קומט אונז לאזן הערן דלא כרבי חייא בר אבין אמר רב ששת, וועלכע רמי בר חמא, וועלכע רבי חייא בר אבין אמר רב ששת, איז אזוי לאמיר אנהייבן מיט רבי חייא בר אבין אמר רב ששת, דף י"א עמוד ב' האט מען געזעהן אז רבי חייא בר אבין אמר רב ששת האט געזאגט אז כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה קריגט די פרוי א מנה, רב אלעזר קריגט זיך אויף דעם, אבער אזוי האט רבי חייא בר אבין אמר רב ששת געזאגט, זאגט רב אלעזר יעצט. אז די פריערדיגע משנה קומט טאקע צו זאגן דלא כרב חייא בר אבין אמר רב ששת, די פריערדיגע משנה קומט אונז לאזן הערן די דין אז כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה קריגט די פרוי גארנישט, ווי ליגט עס אין די פריערדיגע משנה ווי ליגט עס מרומז איז ווי רשי ברענגט, ווייל אין די פריערדיגע משנה זעהן מיר אז די פרוי טענה'ט משארסתני נאנסתי און די מאן ענטפערט צוריק לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות, די מאן זאגט פארן פרוי אז די גאנצע מעשה איז א מקח טעות נארמאל, וואס מיינט מקח טעות? מקח טעות מיינט איך בין דיר גארנישט שולדיג, און ממילא פאר דעם טאקע דארף מען האבן די פריערדיגע משנה זאגט ר' אלעזר, צו קומען לאזן הערן די דין, אז זאלסט נישט מיינען אז כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה קריגט א מנה, ניין! ס'א מקח טעות זי קריגט גארנישט, פאר דעם דארף מען די פריערדיגע משנה, איי פארוואס דארף מען אונזער משנה? אונזער משנה דארף מען אויך. פארוואס? ווייל ס'דא א רמי בר חמא, דף י"א עמוד ב', וואס רמי בר חמא האט געזאגט אז די גאנצע מחלוקת צווישן ר' מאיר און די חכמים צי א מוכת עץ קריגט מאתים צי מנה, דאס איז נאר ווען ס'איז הכיר בה, ווען די מאן האט געוואוסט זי איז א מוכת עץ פאר ער האט חתונה געהאט מיט איר, אבער ווען ס'איז לא הכיר בה, ווען די מאן האט נישט געוואוסט אז זי איז א מוכת עץ פון פריערט, איז יעדע מודה אז זי קריגט גארנישט, אזוי האט רמי בר חמא געזאגט, איז דא זאגט ר' אלעזר, פון אונזער משנה איז א ראיה אז ס'איז נישט אמת, ווייל ביי אונזער משנה זעהן מיר אז די פרוי טענה'ט זי איז א מוכת עץ, די מאן זאגט אז נישט, אבער על כל פנים לויט די צד אז די פרוי איז גערעכט, קריגט זי געלט, לויט רמי בר חמא, רמי בר חמא זאגט דאך אז ביי אן אופן וואס איז לא הכיר בה, קריגט די פרוי גארנישט, און ממילא, רמי בר חמא איז אפגעפרעגט, טאקע דארט י"א עמוד ב' האט מען אפגעפרעגט רמי בר חמא פון אונזער משנה, איז על כל פנים לויט רב אלעזר, פארשטיי מיר פארוואס מ'דארף ביידע משניות, אונזער משנה אפצופרעגן רמי בר חמא, און די פריערדיגע משנה אפצופרעגן רב חייא בר אבין אמר רב ששת אלא לרבי יוחנן, אבער לויט רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן האלט פונקט ווי רב חייא בר אבין אמר רב ששת, רבי יוחנן האלט טאקע אז כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעילה, קריגט א מנה, און ווי רש י איז מסביר איי ס'שטייט מקח טעות אין די פריערדיגע משנה, מקח טעות נארמאל מיינט אז מ'קריגט גארנישט, ס'נישט א א אזא קשיא אויף רבי יוחנן, רבי יוחנן קען זאגן מקח טעות מיינט אז קריגסט נישט צוויי הונדערט קריגסט הונדערט אבער על כל פנים לויט רבי יוחנן תרתי למה לי וואס דארף מען צוויי משניות זאלן זאגן די זעלבע זאך די זעלבע מחלוקת צווישן רבן גמליאל און רבי שיע אז רבן גמליאל זאגט ברי און רבי שיע גייט מיטן שמא מען דארף צוויי משניות זאגן די זעלבע זאך ענטפערט די גמרא יא חדא להודיעך כחו דרבן גמליאל וחדא להודיעך כחו דרבי שיע איין משנה קומט אונז לאזן הערן די כח פון רבן גמליאל און די אנדערע די כח פון רבי שיע אז וואס

פארוואס איז א מוכת עץ א בעסערע טענה ווי מען האט געשמועסט? ווייל א מוכת עץ איז נישט אסור לכהונה, אבער טאמער מען האט איר מאנס געווען איז זי קיינמאל נישט טארן חתונה מיט א כהן, און ממילא אז זי האט א מיגו וואלט אפשר די סברה געזאגט מען זאל גלייבן די פרוי, איז דאס זאגט אונז די פריערדיגע משנה אז רבי שיע איז אזוי מין מחמיר ער גלייבט נישט די פרוי אפילו ווען זי האט א מיגו, פארדעם דארף מען האבן די פריערדיגע משנה בס ר איסור און אונזער משנה דארף מען האבן להודיעך כחו דרבן גמליאל, דאף על גב דליכא למימר מיגו מהימנא, אונזער משנה קומט אונז זאגן אז רבן גמליאל האלט אז אפילו דארט וואס ס'איז נישט דא א מיגו גלייבט מען אויך די פרוי, ווייל ביי אונזער משנה איז דאך נישט דא א מיגו, און פון דעסטוועגן זעט מען אז רבן גמליאל האלט אז מען גלייבט די פרוי. יעצט, דרך אגב, די ראשונים רעדן אויס, רש י רעדט דא אויס, רש י רעדט אויס בעצם אין די פריערדיגע בלאט, אז דאס איז נאר לשיטת רבי יוחנן, ס'טייטש לויט רבי יוחנן האט טאקע די פרוי ביי אונזער משנה נישט קיין מיגו, אבער לויט רבי אלעזר אוודאי האט די פרוי יא א מיגו, פארוואס? ווייל רבי אלעזר זעצט דאך איין אונזער משנה כשיטת די חכמים, וואס די חכמים האלטן אז א מוכת עץ קריגט א מנה, ר' מאיר האלט טאקע א מוכת עץ קריגט מאתים, אבער די חכמים האלטן א מוכת עץ קריגט א מנה, און ממילא אויב א מוכת עץ קריגט א מנה, איז אוודאי די פרוי פון אונזער משנה האט א מיגו, ווייל וואס טענה'ט די פרוי פון אונזער משנה, זי טענה'ט אז זי איז געווען א מוכת עץ, אויב זי איז געווען א מוכת עץ קריגט זי טאקע א מנה, אבער וואס איז איר בעסערע טענה, זי וואלט בעצם געקענט טענה'ן אז כ'בין טאקע א מוכת עץ, אבער נישט כ'בין אלעמאל געווען א מוכת עץ, איך בין געווארן א מוכת עץ נאך די אירוסין. טאמער איז זי געווארן א מוכת עץ נאך די אירוסין אפילו לויט די חכמים קריגט זי מאתים, ווייל ביי די אירוסין איז זי נאך געווען א בתולה, און ממילא לויט רב אלעזר, אוודאי איז דא ביי אונזער משנה א מיגו, אבער לויט רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן זעצט איין אונזער משנה ווי רבי מאיר, וואס לויט רבי מאיר קריגט די פרוי מאתים נישט קיין חילוק ווען זי איז געווארן א מוכת עץ, איז לויט רבי מאיר איז טאקע נישט דא קיין מיגו, און דערפאר טאקע זאגט רבי יוחנן די חידושים פון די ביידע משניות איז די חידוש אין יענע משנה איז אז אפילו אז ס'איז דא א מיגו האלט רב שי' אז די פרוי איז נישט נאמן, און די חידוש פון אונזער משנה איז אפילו ס'איז נישט דא א מיגו האלט רבן גמליאל אז זי איז יא נאמן. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מ'גיימיר זעהן דא אין די קומענדיגע משנה נאך צוויי מחלוקת'ן צווישן רבן גמליאל און רב שי' די זעלבע סארט מחלוקת'ן, נאר דא איז די מחלוקת נישט אויף געלט, און מ'האט שוין בעצם געזעהן א חלק פון די משנה, אין די פריערדיגע בלאט זאגט די משנה ראוה מדברת עם אחד, טאמער מען האט געזען די פרוי שמועסט מיט איינעם, מ'עט זען די גמרא וואס מיינט געשמועסט, אבער די נקודה איז אוודאי אז זי האט זיך געדרייט מיט איינעם, מען איז חושד אז זי האט געוואוינט מיט יענעם, ואמרו לה, און מען פרעגט פארן פרוי, מה טיבו של איש זה, וואס איז דער מאן וואס דו האסט דיך געדרייט מיט אים, איז ער א איד א כשר'ע איד, אדער אפשר איז ער א גוי, אדער איז ער א ממזר, א נתין, איינער וואס מען טאר נישט וואוינען מיט אים וואס טאמער האסט געוואוינט מיט אים ווערסטו אסור לכהונה, זאגט די פרוי, איש פלוני וכהן הוא, ער איז יענער און יענער מענטש, ער איז א כהן, ער איז א מיוחס, ער האט מיך נישט גע'פסל'ט לכהונה. פשט, די פרוי זאגט דא ברי אז איך בין כשר לכהונה, און אונז האמיר דא א שמא, ווער ווייסט ווער דער מענטש איז געווען. איז ווייטער די זעלבע מחלוקת, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת, רבן גמליאל און רבי אליעזר זאגן אז די פרוי איז באגלייבט, רב שי' אומר לא מפיה אנו חיין, רב שי' זאגט ניין, אלא הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה, מען איז אלעמאל חושש אז אפשר איז געווען א נתין און א ממזר און ממילא און ממילא איז זי אסור לכהונה, ווילאנג זי וועט נישט ברענגען א ראיה, טאמער זי וועט ברענגען א ראיה פארשטייט זיך עט מען איר גלייבן. ווייטער זאגט די משנה נאך א ציור, וואס בעצם ס'איז זייער ענדליך צו די פריערדיגע ציור אויך, די שאלה איז צו זי איז מותר לכהונה צו נישט, היתה מעוברת, א פרוי וואס איז טראגעדיג ואמרו לה מה טיבו של עובר זה, וואס טוט זיך מיט די קינד, פון וועם, ווער איז די טאטע, מיט וועם האסטו געוואוינט, און די פרוי זאגט מאיש פלוני וכהן הוא, כ'האב געוואוינט מיט א כשר'ע איד, איז רבן גמליאל ור' אליעזר אומרים נאמנת, די פרוי איז באגלייבט, ורב שי' אומר לא מפיה אנו חיין, אלא הרי זו בחזקת מעוברת לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה. ווייטער א מחלוקת רבן גמליאל רב שיע, נאר וואס דא איז די שאלה מ'עט זעהן אין די גמרא צו די מחלוקת איז נאר כלפי די פרוי, צו די פרוי עט מעגן חתונה האבן מיט א כהן צו נישט, אדער אפשר איז דא די מחלוקת אויך לגבי דעם עובר לגבי דעם קינד, צו די קינד איז א כשר'ע קינד צו נישט, וועט מען זעהן אין די גמרא. זאגט די הייליגע גמרא. מ'האמיר געזעהן אין די משנה איז די משנה געווען צוטיילט אין צוויי, די ערשטע חלק פון די משנה האט גערעדט פון א ציור וואס ראוה מדברת עם אחד, מען האט געזען א פרוי דרייט זיך מיט איינעם, מען עט שוין זען וואס די מדברת מיינט, און מען ווייסט נישט ווער די יענער איז, צו איז א פסול'ע מענטש צו א כשר'ע מענטש, האט איר גע'פסל'ט לכהונה צו נישט, און די צווייטע חלק פון די משנה האט גערעדט פון א פרוי וואס איז טראגעדיג, און מען ווייסט נישט ווער די מאן איז, ווער האט איר טראגעדיג געמאכט, פרעגט די גמרא מאי מדברת, וואס איז דאס די מדברת, וואס מען האט געזען די רישא פון די משנה, ברענגט די גמרא א מחלוקת, זעירי אמר נסתרה, זעירי זאגט מדברת מיינט אז זי האט זיך באהאלטן מיט איינעם, פשט אונז ווייסן נישט קלאר טאקע צו זי האט געוואוינט מיט יענעם צו נישט, אבער מען האט געזען אז זיי באהאלטן זיך צוזאמען, און ממילא איז זי חשוד אז זי האט געוואוינט מיט אים, איז פרעגט מען איר ווער איז געווען דער יענער, טאמער דער יענער איז געווען א כשר'ע מענטש צו א פסול'ע מענטש, צו האט איר גע'פסל'ט לכהונה צו נישט, אזוי זאגט זעירי, רב אסי אמר רב אסי זאגט ניין, מדברת מיינט נבעלה, מען האט ממש געזען ווי זי וואוינט מיט איינעם, וואס דעמאלטס איז טאקע דא א שאלה ווער דער יענער איז צו ער האט איר גע'פסל'ט לכהונה צו נישט, אבער אין הכי נמי לויט רב אסי, טאמער מען האט נאר געזען ווי א פרוי באהאלט זיך מיט יענעם, דאס אליין איז נישט גענוג לויט ר' יהושע אפילו ר' יהושע וועט נישט פסל'ען ביי אזא אופן די פרוי על החשש אז אפשר האט זי געוואוינט מיט יענעם, איז דא א מחלוקת זעירי און רב אסי, פרעגט די גמרא, בשלמא לזעירי היינו דקתני מדברת. גאנץ גוט לויט זעירי, וואס זעירי זאגט אז מדברת מיינט נסתרה, שטימט א לשון נסתרה מדברת, מדברת טייטש אז די פרוי האט געשמועסט מיט איינעם באהאלטענערהייט, און ממילא פאסט אויף דעם א לשון מדברת, אלא לרב אסי, אבער לויט רב אסי, אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס מ'האט ממש געזען ווי די פרוי וואוינט מיט איינעם, ווי פאסט אויף דעם א לשון מדברת, מאי מדברת, ווי קומט אריין אזא לשון? ענטפערט די גמרא יא, לישנא מעליא, אמאל כאפט מען אן א לשון נקיה, א ריינע לשון, כדכתיב מ'זעט אויך אין פסוק אזוי, שטייט אין פסוק אין משלי, אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און, אכלה גייט ארויף אויף תשמיש, זעהן מיר אמאל אז מען כאפט אן א לשון נקיה. פרעגט די גמרא, בשלמא לזעירי, היינו דקתני תרתי מדברת און מעוברת, ס'טייטש גאנץ גוט לויט זעירי, פארשטיי מיר פארוואס די משנה איז צוטיילט אין צוויי, די ערשטע חלק פון די משנה רעדט אז א פרוי האט זיך באהאלטן מיט איינעם, וואס אפילו מען האט נישט געזעהן קלאר אז זי וואוינט מיט יענעם, פון דעסטוועגן די חידוש איז עה אז ר' יהושע האלט אז אפילו ביי אזא אופן איז די פרוי פסול ווילאנג זי ברענגט נישט קיין ראיה. שפעטער די צווייטע חלק פון די משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס די פרוי איז טראגעדיג, וואס דא ווייסט מען קלאר זי האט געוואוינט מיט יענעם, וואס די חידוש ביי די סיפא פון די משנה איז אפילו ביי אזא ציור כשר'ט איר רבן גמליאל, פסל'ט איר נישט רבן גמליאל. פארשטיי מיר פארוואס מען האט געדארפט ביידע ציורים. אלא לרב אסי, אבער לויט רב אסי, תרתי למה לי, לויט רב אסי, מיינט דאך אויך מדברת, אן אופן אז ס'איז געווען עדים וואס האבן קלאר געזען אז זי האט געוואוינט מיט יענעם. אויב אזוי, וואס איז די חילוק צווישן די רישא און די סיפא? ביי ביידע אופנים ווייסט מען קלאר אז די פרוי האט געוואוינט מיט איינעם, און ביי ביידע אופנים איז דא א מחלוקת צווישן רבן גמליאל און ר' יהושע, וואס דארף מען צוויי ציורים? ענטפערט די גמרא, חדא להכשיר בה, וחדא להכשיר בבתה. טייטש, אין הכי נמי, די רישא קומט אונז נאר זאגן אז לויט רבן גמליאל איז די פרוי אליין מותר, און די סיפא קומט אונז זאגן אז נישט נאר די פרוי איז מותר לכהונה, נאר אזוי אויך טאמער ס'וועט געבוירן ווערן א טאכטער, גייט אריבער די היתר אויך צו די טאכטער. וואס וואלט געווען די הוה מן הנש? איז די הוה אמינא נישט וואלט געווען אז די חזקה, די חזקת כשרות וואס איז דא ביי די פרוי, איז דאך נישט דא ביי די טאכטער, די טאכטער איז דאך א נייע קינד האט נישט קיין חזקת כשרות, פון דעסט וועגן, דאס זאגט אונז די משנה פאר דעם חזר'ט די משנה איבער א ציור אז די פרוי איז טראגעדיג, אז די חזקת כשרות לויט רבן גמליאל גייט אויך אריבער צום קינד, פרעגט די גמרא, הניחא למאן דאמר לדברי המכשיר בה, מכשיר בבתה, אלא למאן דאמר לדברי המכשיר בה פוסל בבתה, מאי איכא למימר, פשט ווי נישט ווי איז דא א מחלוקת טאקע, צו די היתר וואס מען האט געזאגט פאר די מאמע אז זי מעג חתונה האבן מיט א כהן, גייט אריבער צום קינד צו נישט, און אויב ס'איז א מחלוקת, איז לויט די מאן דאמר וואס האלט אז די היתר גייט נישט אריבער צום קינד, פארוואס דארף מען צוויי ציורים אין די משנה, ענטפערט די גמרא, רב אסי סבר כמאן דאמר לדברי המכשיר בה, מכשיר בבתה, וואס איז די קשיא דאס רב אסי וואס זאגט טאקע אז מדברת מיינט אז זיי האבן געוואוינט צוזאמען, ער האלט טאקע ווי די מאן דאמר אז די היתר גייט יא אריבער צום טאכטער, און פאר דעם לויט רב אסי שטימט זייער גוט פארוואס מ'האט געדארפט צוויי ציורים אין די משנה, די ערשטע ציור איז די חידוש אז די פרוי אליין לויט רבן גמליאל איז מותר לכהונה, און די צווייטע ציור איז די חידוש אז נישט נאר פאר די פרוי נאר אויך פאר די טאכטער, זאגט יעצט די גמרא. אמר ליה רב פפא לאביי, פרעגט רב פפא צו אביי, לזעירי דאמר מאי מדברת נסתרה, ואמר רבי יהושע לא מהימנא, לויט זעירי מדברת מיינט אז מ'האט געזען די פרוי האט זיך באהאלטן מיט איינעם, קומט אויס אויב אזוי אז רבי יהושע אין די משנה וואס רבי יהושע זאגט אז די פרוי איז נישט באגלייבט, און פשט רבי יהושע האלט אז ווען א פרוי באהאלט זיך מיט א מאן אפילו מ'ווייסט נישט וואס איז געווען דארט, מ'ווייסט נישט קלאר זיי האבן געזינדיגט, אבער ברגע וואס די פרוי האט זיך באהאלטן מיטן מאן איז מען שוין חושש אז זיי האבן געוואוינט צוזאמען, און במילא זאגט רבי יהושע די פרוי איז נישט באגלייבט. אויב אזוי, פרעגט רב פפא, האמר רב, מלקין על היחוד, ואין אוסרין על היחוד, לימא דלא כרבי יהושע? ס'דא א מימרא פון רב, וואס רב זאגט, אז טאמער א פנוי און א פנויה זענען זיך מייחד צוזאמען און זענען עובר אויף יחוד, שלאגט מען זיי מכות מרדות, טייטש אוודאי מדאורייתא האבן זיי גארנישט עובר געווען, אבער מדרבנן שלאגט מען זיי ביידע, פארוואס זיי האבן זיך מייחד געווען. אבער זאגט רב, וואס איז טאמער א אשת איש האט זיך מייחד געווען מיט א צווייטע מאן, איז אויף יחוד אליין ווערט נישט די פרוי אסור צו וואוינען מיט איר מאן, נאר פארשטייט זיך טאמער ס'וועט זיין א קינוי וסתירה א געהעריגע דין סוטה, דעמאלטס ווערט זי אסור אויפן מאן, אבער טאמער סתם א פרוי האט זיך מייחד געווען מיט א מאן, דער יחוד אליין אסר'ט איר נישט אויף איר ארגינעלע מאן, איז לכאורה דער מימרא פון רב שטימט נישט מיט רבי יהושע, ווייל רבי יהושע זאגט דאך ביי אונזער משנה אז ברגע וואס די פרוי האט זיך באהאלטן מיט יענעם איז מען שוין חושד און מען גלייבט נישט די פרוי, איז שטימט נישט רב מיט רבי יהושע? זאגט די גמרא ניין ס'נישט קיין קשיא, אפילו תימא רבי יהושע, מעלה עשו ביוחסין, טייטש די משנה רעדט נישט פון אשת איש, די משנה רעדט צו די פרוי מעג חתונה האבן מיט א כהן צו נישט, ביי כהנים, ביוחסין איז טייטש ביי כהנים, האט מען מחמיר געווען אז אפילו אז א פרוי האט זיך נאר באהאלטן מיט איינעם און מ'האט נישט קלאר געזען וואס איז דארט געווען פון דעסטוועגן איז זי אסור לכהונה לויט רבי יהושע. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב אסי פון א ברייתא. שטייט אין די ברייתא. ראוה שנכנסה עם אחד לסתר או לחורבה, טאמער מ'האט געזען אז א פרוי באהאלט זיך מיט איינעם אין א סתר אדער אין א חורבה, ואמרו לה, און מען פרעגט איר מה טיבו של איש זה, ווער איז דער מאן? און זי ענטפערט כהן הוא, ובן אחי אבא הוא, ער איז א כהן, בן אחי אבא איז טייטש ער איז א מיוחס ער איז כשר, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת, רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין, אלא הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה, די באקאנטע מחלוקת פון רבן גמליאל און רבי יהושע פרעגט אונז די גמרא, בשלמא לזעירי, היינו דקתונא תרתי לסייסר או לחרבה, לויט זעירי, וואס זעירי זאגט אז דאס וואס שטייט ביי אונז אין משנה מדברת מיינט אז זי האט זיך באהאלטן, און מעוברת וואס שטייט אין די המשך המשנה רעדט זיך אז מען ווייסט קלאר זיי האבן געוואוינט צוזאמען, שטימט טאקע דער געדאפלטע לשון אין די ברייתא לסתר או לחורבה, אז לסתר מיינט מען האט געזען ווען די פרוי באהאלט זיך מיט איינעם, און לחורבה מיינט זי איז אריין אין א חורבה וואס דארט ווייסט מען זיכער זיי האבן געוואוינט צוזאמען. א פלאץ וואו דארט געשען זנות איז לויט זעירי פארשטייט מען, אלא לרב אסי דאמר נבעלה, אבער לויט רב אסי, וואס רב אסי זאגט באהאלטן אליין איז נישט גענוג, מען דארף זען ממש ווי זיי האבן געוואוינט צוזאמען, תרתי למה לי, וואס איז די לשון לסתר או לחורבה דא? לכאורה באהאלטן אליין איז נישט גענוג, וואס איז די געדאפלטע לשון? ענטפערט טאקע די גמרא חדא קתני לסתר דחורבה, לסתר או לחורבה מיינט איין פלאץ, לסתר דחורבה איז טייטש מען האט געזען ווי זיי באהאלטן זיך אין א חורבה, וואס דארט ווייסט מען קלאר זיי האבן געזינדיגט. איי פרעגט די גמרא והא לסתר או לחורבה קתני, שטייט דאך דא לסתר או לחורבה, ענטפערט טאקע די גמרא א נייע תירוץ, זאגט די גמרא חדא לחורבה דמתא, וחדא לחורבה דדברא, פשט אזוי, לסתר או לחורבה מיינט נישט מ'האט געזען די פרוי באהאלט זיך, באהאלטן אליין לויט רב אסי איז נישט גענוג, ס'מיינט אוודאי מ'האט געזען זיי גייען אריין א פלאץ וואס מ'ווייסט קלאר זיי האבן געזינדיגט, נאר וואס, די חורבה איז אויך צוטיילט אויף צוויי, ס'דא א חורבה אין שטאט, און ס'דא א חורבה אינעם פעלד אינדרויסן פון שטאט, וצריכי, און די געדאפלטע לשון מיינט די ביידע חורבות, און ס'דא א חידוש אין די ביידע חורבות פארוואס? ווייל דאי אשמעינן חורבה דמתא, א חורבה אין שטאט, איז רעדט מען דא א שטאט וואס רוב שטאט זענען אידן, און ממילא וואלט מען אפשר געזאגט אז בהא קמכשיר רבן גמליאל משום דרוב כשרים אצלה, אין שטאט גלייבט טאקע רבן גמליאל די פרוי, ווייל היות וואס רוב מענטשן אין שטאט זענען כשר, גלייבט מען די פרוי. אבל לחורבה דדברא, אבער א חורבה אין פעלד, וואס אין פעלד איז דאך נישט אין שטאט און ממילא רוב מענטשן וואס דרייען זיך אין פעלד זענען גוים, דרוב פסולין אצלה קומט אויס רוב זענען פסול פאר איר, אימא מודה ליה לרבי יהושע איז אפשר רבן גמליאל מודה אז זי איז פסול לכהונה? דאס איז די חידוש אז נישט. ווייטער ואי אשמעינן בההיא, טאמער די ברייתא וואלט נאר אנגעכאפט א חורבה אין פעלד וואלט איך געזאגט בההיא קאמר רבי יהושע, דארט טאקע אסר'ט רבי יהושע אבל בהא אבער אפשר אין שטאט אימא מודה לרבן גמליאל איז ער מודה צו רבן גמליאל צריכא פאר דעם דארף מען ביידע ציורים. מיתיבי פרעגט די גמרא נאך א קשיא אויף רב אסי פון א ברייתא. שטייט אין די ברייתא, און בעצם די גמרא דא ברענגט נישט די ערשטע חלק פון די ברייתא, אבער די ערשטע חלק פון די ברייתא רעדט פון די צווייטע ציור פון אונזער משנה. ס'טייטש אז מ'האט געזען א פרוי איז טראגעדיג, און מ'פרעגט די פרוי ווער האט דיך טראגעדיג געמאכט? און די פרוי זאגט, איש פלוני וכהן הוא, א כשר'ע מענטש האט מיך טראגעדיג געמאכט. איז רבן גמליאל און רבי אליעזר זאגן זי איז באגלייבט, זו עדות שהאשה כשרה לה, זיי זאגן די פרוי איז באגלייבט, און רבי יהושע אומר אינה נאמנת. רבי יהושע זאגט זי איז נישט באגלייבט, אזוי ווי מ'האט געזען אין אונזער משנה. איז דא וועלן מיר זעהן די ברייתא ברענגט די שקלא וטריא וואס איז געשעהן נאכדעם צווישן רבן גמליאל און רבי יהושע, אמר להם רבי יהושע, האט רבי יהושע געזאגט צו רבן גמליאל און רבי אליעזר, אי אתם מודים בשבויה שנשבית ויש לה עדים שנשבית, והיא אומרת טהורה אני, שאינה נאמנת? זענט עטץ נישט דען מודה, ביי אן אופן וואס מ'האט געפאנגען א פרוי, און ס'איז דא עדים אז זי איז געווען געפאנגען, און די פרוי שרייעט חי וקיים קיינער האט נישט געוואוינט מיט מיר, די אלע גוים וואס האבן מיר געפאנגען האבן נישט געוואוינט מיט מיר. איז ווען מיר זעהן קלאר אין א משנה אין דף כ"ב אז די פרוי איז נישט באגלייבט, און ממילא פרעגט רב שיע צו רבן גמליאל, וואס עפעס זאגסטו ביי אן אופן וואס מען זעהט א טראגעדיגע פרוי און די פרוי זאגט אז עס איז א כשר'ע מאן, וואס עפעס גלייבסטו די פרוי? אמרו לו, ענטפערט רבן גמליאל, וואסערע פארגלייך? אבל, ביסט גערעכט איך בין מודה ביי א שבויה, איי מה הפרש יש בין זו לזו, ווייסט וואס איז א חילוק צווישן א שבויה און סתם א פרוי וואס איז טראגעדיג? ווייל לזו יש עדים ולזו אין עדים, ביי א שבויה איז דא עדים, ס'איז דא עדים אז מען האט איר געפאנגען, דא אז די פרוי איז טראגעדיג איז נישט דא קיין עדים. באלד וועט מען זען די גמרא וועט פרעגן וואס גייט דא פאר, וואס טייטש דא דא עדים דא נישט דא עדים, דאס אליין אז זי איז טראגעדיג די גרעסטע עדות אין די וועלט אז איינער האט געוואוינט מיט איר, וואס גייט דא פאר, עמיר זען די שקלא וטריא די גמרא וועט באלד ממש מסביר זיין וואס ס'איז דא פארגעגאנגען, אבער על כל פנים אמר להם, זאגט רב שיע צוריק, אף לזו יש עדים, שהרי כריסה בין שיניה, זי איז טראגעדיג, ס'איז דאך יא דא עדים, אמרו לו, זאגט ר' גמליאל צוריק, רוב עובדי כוכבים פרוצים בעריות הם, רוב גוים זענען פרוץ בעריות, אמר להן, זאגט רב שיע צוריק, אין אפוטרופוס לעריות, אידן איז אויך, איז אויך חשוד, זענען אויך חשוד אויף עריות, טאמער איינער איז זיך מייחד מיט א אידענע, איז נישטא קיין אפוטרופוס לעריות, קיין יעדער איז חשוד אויף עריות, מ'עט באלד זען יעדער ווארט וואס דאס מיינט, פירט די ברייתא אויס, און מ'עט אויך באלד זען וואס דאס מיינט, במה דברים אמורים, בעדות אישה בגופה, די נאמנות וואס רבן גמליאל גלייבט די פרוי, איז נאר אויף די פרוי אליין, אבל עדות אישה בבתה, גלייבן א פרוי אויף דעם טאכטער, דברי הכל הולד שתוקי, איז יעדער מודה אז די ולד איז א שתוקי. ווי קומט דא אריין שתוקי? נארמאל שתוקי מיינט אז מען ווייסט נישט ווער די טאטע. פשט ווען די קינד רופט זיך אן טאטי טאטי זאגט מען שתוקי זיי שטיל זיי שטיל ווייל מען ווייסט נישט ווער די טאטע. וואס מיינט ער דא צו זאגן? אלס וועט מען זעהן בהמשך הגמרא. פרעגט יעצט טאקע די גמרא מאי קאמר להו און מאי קמהדרי ליה. וואס האט רבן גמליאל געזאגט? וואס האט רב שיע געפרעגט? וואס איז דא פארגעגאנגען? וואס איז געווען די שקלא וטריא? ענטפערט די גמרא הכי קאמר ליה. אזוי האט רבן גמליאל געענטפערט צו רב שיע. השבתנו על המעוברת. האסט מיך געוואנען ווען ס'קומט צו די נושא פון מעוברת, און ווי די ראשונים זענען מסביר אוודאי ר' גמליאל ציט נישט דא צוריק פון זיין שיטה, נאר אין די וויכוח, ער גייט זיך נישט ווייטער טענה'ן דא מיט ר' שיע, ער האט וואס צו ענטפערן אבער נאר אין די וויכוח טענה'ט ער זיך נישט ווייטער, פשט אזוי, ווען ר' שיע האט געפרעגט פון ר' גמליאל, וואס עפעס גלייבסטו א פרוי ווען זי זאגט ווער איר מאן איז, זעהסט דאך קלאר אין דף כ"ב אז א שבויה א פרוי וואס מ'האט געפאנגען גלייבט מען נישט, זאגט ר' גמליאל ביסט גערעכט, א טראגעדיגע פרוי וואס מ'זעהט קלאר זי איז טראגעדיג מ'ווייסט קלאר א מאן האט געוואוינט מיט איר, יעצט קומט זי זאגן אז מיין מאן איז געווען כשר, ביסט גערעכט אזוי ווי א שבויה גלייבט מען נישט, דארף מען די פרוי אויך נישט גלייבן הונדערט פראצענט, אבער וואס זאגט רבן גמליאל נאך אלץ צו רב שיע, דאס איז ביי א פרוי וואס איז טראגעדיג, וואס איך ווייס טאקע קלאר אז איינער האט געוואוינט מיט איר, אבער מה תשיבנו על המדברת, וואס וועסטו מיר ענטפערן בנוגע צו א פרוי וואס איז מדברת, און מדברת דא מיינט אוודאי ווי זעירי האט געלערנט, א פרוי וואס האט זיך באהאלטן מיט א מאן, פשט, זאגט רבן גמליאל צו רב שיע, אין הכי נמי א פרוי וואס מען ווייסט קלאר זי האט געוואוינט מיט א מאן אזוי ווי ביי א שבויה, גלייבט מען נישט די פרוי, אבער א פרוי וואס האט זיך נאר באהאלטן מיט א מאן, זאל מען שוין פסל'ען די פרוי לכהונה? וואס עפעס? ס'איז דאך אינגאנצן אנדערש ווי א שבויה, ביי א שבויה ווייסט מען קלאר אז די גוי, עפעס די פאנגער פון די פרוי האט געוואוינט מיט איר, אבער א פרוי וואס האט זיך סתם באהאלטן מיט א מענטש ווייסט מען דאך נישט קלאר, איז לפחות זייטס מודה צו מיר ווען ס'קומט צו א מדברת, אז מען גלייבט דעם פרוי. אמר להם, זאגט ר' יהושע וואס עפעס? מדברת היינו שבויה? וואס א חילוק צווישן א מדברת און א שבויה? ביי א שבויה ביי א פרוי וואס מען האט געפאנגען, אוודאי על פי רוב וואוינט דער גוי מיט דער פרוי, אבער מען ווייסט נישט קלאר אז דער גוי האט געוואוינט מיט איר, מען קען זיך משער זיין, די זעלבע זאך ביי מדברת, א מאן האט זיך באהאלטן מיט א פרוי, ווייסט מען נישט קלאר אבער מען קען משער זיין, און ממילא פונקט ווי מען זעט ביי א שבויה אז מען גלייבט נישט די פרוי, איז ביי מדברת גלייבט מען אויך נישט די פרוי. אמרו לו, זאגט רבן גמליאל צוריק צו ר' יהושע, שאני שבויה, דרוב עובדי כוכבים פרוצים בעריות הם, ווען ס'קומט צו א שבויה, ווייסט מען באמת קלאר אז דער גוי האט געוואוינט מיט איר, ווייל רוב גוים זענען פרוצים בעריות, מה שאין כן א אידישע פרוי, וואס מ'האט איר נישט געפאנגען, וואס האט זיך געדרייט מיט א אידישע מאן, איז רוב אידן זענען נישט חשוד על העריות, און ממילא, ווער זאגט אז ביי אזא אופן גלייבט מען נישט די פרוי? אמר להם, איז אויף דעם האט ר' יהושע געענטפערט הא נמי, כיון דאיסתתר אין אפוטרופוס לעריות, ברגע וואס די פרוי האט זיך באהאלטן, נישט קיין חילוק אז ביידע זענען אידן, נישט דא קיין אפוטרופוס לעריות, די חשובסטע מענטש אין די וועלט קען אויך נכשל ווערן, און ממילא זאגט ר' יהושע נישט דא קיין שום חילוק צווישן א שבויה און א מדברת, קענסט זיין זיכער אז זיי האבן געזינדיגט, און אזוי ווי ביי א שבויה גלייבט מען נישט די פרוי, די זעלבע זאך ביי מדברת גלייבט מען אויך נישט די פרוי. פירט אבער די גמרא אויס די ראיה קעגן רב אסי, קתני מיהת תרתי מדברת ומעוברת, דא זעען מיר קלאר ווי זעירי אז מדברת מיינט באהאלטן, נישט. אז מ'האט קלאר געזען ווי זיי וואוינען צוזאמען, תיובתא דרב אסי תיובתא, איז טאקע אפגעפרעגט רב אסי. פרעגט אבער די גמרא, דרך אגב, וויאזוי פרעגט ר' יהושע א קשיא פון שבויה, וויאזוי וויל ער א ראיה ברענגען פון א שבויה, ותיפוק ליה דהתם רוב פסולין אצלה, והכא רוב כשרין אצלה, ווי נישט ווי איז דא א ריזיגע חילוק צווישן א שבויה און א אידישע פרוי, ווייל א אידישע פרוי וואס האט זיך באהאלטן מיט איינעם, אדער אפילו זי איז טראגעדיג געווארן פון איינעם, ווי נישט ווי רוב מענטשן אין שטאט זענען אידן, מה שאין כן א פרוי וואס מען האט געפאנגען א שבויה, וואס די פאנגערס זענען אלעמאל גוים, איז דארט איז דאך רוב גוים איז קען זיין דארט איז טאקע גלייבט מען נישט די פרוי, אבער דא קען אוודאי זיין מען גלייבט יא דעם פרוי, זאגט טאקע די גמרא מסייע ליה לר' יהושע בן לוי, פון דא איז א ראי' צו ר' יהושע בן לוי דאמר ר' יהושע בן לוי, לדברי המכשיר מכשיר אפילו רוב פסולים, לדברי הפוסל פוסל אפילו רוב כשרים, ר' יהושע בן לוי זאגט קלאר אז לויט רבן גמליאל וואס רבן גמליאל זאגט מ'גלייבט די פרוי איז נישט קיין חילוק צו רוב שטאט איז אידן אדער רוב שטאט איז פסולין זענען גוים צו ממזרים אלעמאל גלייבט מען די פרוי און טאקע לויט ר' יהושע מ'גלייבט נישט גלייבט מען קיינמאל נישט און ממילא קענסטו מיר נישט א קשיא פרעגן אז שבויה איז אנדערש פון די ציור פון אונזער משנה ווייל ביי שבויה איז רוב גוים ווייל ס'איז נישט קיין קשיא רבן גמליאל זאגט זיין דין אפילו ביי אן אופן וואס איז רוב גוים און ממילא האט ר' יהושע זייער גוט געפרעגט פון שבויה. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען פריערדיגע עמוד, די גמרא האט דערמאנט א מחלוקת אמוראים, צו דאס וואס שטייט אין די סיפא פון די משנה ביי מעוברת, לויט רבן גמליאל, רבן גמליאל האט געזאגט מען גלייבט איר, אז זי זאגט אז זי האט חתונה געהאט מיט א כשר גלייבט מען איר, זי מעג חתונה האבן מיט א כהן, צו דער היתר איז געזאגט געווארן נאר אויף איר, צו אויך אויפן טאכטער, איז האבן געזען ס'איז א מחלוקת אמוראים, ברענגט דא די גמרא די מחלוקת אמוראים, אמר רבי יוחנן לדברי המכשיר בה מכשיר בבתה לדברי הפוסל בה פוסל בבתה, רבי יוחנן זאגט טאקע אז איינס איז תלוי אינעם צווייטן, לויט רבן גמליאל אז מ'איז מתיר זי זאל חתונה האבן מיט א כהן זעלבע זאך די טאכטער, לויט רבי יהושע אז מ'טאר נישט טאר מען נישט, און רבי אלעזר אומר רבי אלעזר זאגט ניין, לדברי המכשיר בה פוסל בבתה, אפילו לויט רבן גמליאל, וואס רבן גמליאל גלייבט איר אז זי מעג חתונה האבן מיט א כהן, די היתר איז נאר פאר איר נישט פאר איר טאכטער, אמר רבה מאי טעמא דרבי אלעזר, וואס איז די טעם פון רבי אלעזר? זאגט ער, זאגט רבה, ווייל בשלמא איהי אית לה חזקה דכשרות, בתה לית לה חזקה דכשרות, זי האט א חזקת כשרות, די טאכטער, די קליינע קינד האט נישט קיין חזקת כשרות, און ממילא פאר איר איז דא א היתר, פאר די קינד נישט. איתיביה רבי אלעזר לרבי יוחנן, פרעגט רבי אלעזר א קשיא צו רבי יוחנן פון די ברייתא וואס אונז האבן פריערט געזען, ס'טייטש אונז האבן פריערט געזען די לאנגע ברייתא וואס מ'האט נישט פארשטאנען, און צום סוף האט עס די גמרא מסביר געווען אבער די לעצטע שטיקל פון די ברייתא האט מען נאכנישט מסביר געווען, שטייט דארט אין די ברייתא, במה דברים אמורים בעדות אשה בגופה, אבל עדות אשה בבתה, דברי הכל הולד שתוקי, אז דאס איז נאר געזאגט געווארן ס'טייטש די היתר פון רבן גמליאל אז מען גלייבט די פרוי אז זי מעג חתונה האבן מיט א כהן איז דא פאר איר, אבער די קינד, דברי הכל הולד שתוקי, מאי לאו וואס מיינט דאס שתוקי, שתוקי לכאורה מיינט א שתוקי ופסול, אז די קינד היות וואס מען ווייסט נישט ווער איז די טאטע פון די קינד, טאר די קינד נישט חתונה האבן מיט א כהן, מילא זאגט רבי אלעזר איז א ראיה צו מיר, איך האב א ראיה פון די ברייתא צו מיר, אז די היתר איז נאר פארן פרוי נישט פארן קינד, זאגט רבי יוחנן ניין לא, שתוקי וכשר, שתוקי מיינט טאקע אז מען ווייסט נישט ווער די טאטע איז, אבער די קינד מעג חתונה האבן מיט א כהן, פרעגט די גמרא וואס? ומי איכא שתוקי וכשר איז דען דא אזא זאך? זאגט די גמרא אין, ס'איז דא אזא זאך, כדשמואל דאמר שמואל, ווי שמואל האט געזאגט עשרה כהנים עומדים, ופירש אחד מהם ובעל, טאמער עס איז געווען צען כהנים, און איינער פון די צען כהנים האבן געוואוינט מיט א פרוי, מען ווייסט נאר נישט וועלכע כהן, אבער דאס איז קלאר אז די מאן וואס האט געוואוינט מיט די פרוי איז געווען א כהן, מען ווייסט נאר נישט ווער, איז די דין איז הולד שתוקי, די קינד איז א שתוקי, פרעגט די גמרא מאי שתוקי, וואס פשט די קינד איז א שתוקי, אילימא שמשתקין אותו מנכסי אביו, אז די קינד קען נישט ירש'נען קיינער פון די צען כהנים, פשיטא, אוודאי איז אזוי, ומי ידעינן אבוה מנו, מ'ווייסט דאך נישט ווער די טאטע, אלא נאר, שמשתקין אותו מדין כהונה, אז מען לאזט אים נישט טון די עבודה אין בית המקדש, און מען לאזט אים נישט עסן קיין תרומה, דאס איז טייטש שתוקי, דכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, אזוי שטייט ביי די כהנים, דרש'נט מען אז דווקא לו ולזרעו אחריו, מי שזרעו מיוחס אחריו, א כהן דארף האבן א יחוס מ'דארף וויסן קלאר וויאזוי די יחוס איז ווער זיין טאטע, יצא זה שאין זרעו מיוחס אחריו, טאמער מ'ווייסט נישט קלאר ווער די טאטע, טאר ער נישט טון די עבודה, טאר נישט עסן קיין תרומה, אבער אוודאי איז ער א כשר קינד ער מעג חתונה האבן מיט וועלכע פרוי ער וויל, מיט וועלכע אידענע ער וויל, און טאמער ס'איז א מיידל מעג זי חתונה האבן מיט א כהן, פשט ס'פעלט נישט אין די כשרות גארנישט, און ממילא זאגט ר' יוחנן, דאס איז אויך פשט אין די ברייתא וואס שטייט דברי הכל הולד שתוקי איז וואס, אז אוודאי די היתר פון די מאמע איז אויך געזאגט געווארן פארן קינד, ס'טייטש אז די מאמע מעג חתונה האבן מיט א כהן די קינד מעג אויך חתונה האבן מיט א כהן ס'פעלט גארנישט פארן קינד, נאר וואס, טאמער די מאמע זאגט אז זי האט געוואוינט מיט א כהן, העלפט נישט דאס אז די מאמע האט געזאגט זי האט געוואוינט מיט א כהן אז די קינד זאל יעצט קענען טון די עבודה אדער עסן תרומה, עד כדי כך זאגט מען עס נישט, און די קינד איז א שתוקי, אבער א כשר קינד, זאגט רבי יוחנן, פונקט ווי די מאמע איז כשר לויט רבן גמליאל, איז די קינד אויך כשר.